ס'איז דאך דא די שאלה וואס מענטשן פרעגן, פארוואס איז אזוי נוגע דער ענין פון התקשרות איבערגעגעבנקייט צו דעם צדיק, צו דעם נשיא הדור? לכאורה, ס'איז דאך דא א שולחן ערוך, ס'איז פאראן א תורה וואס דער אייבישטער האט געגעבן צו אלע אידן, מיר זענען אלע געשטאנען ביי מתן תורה, מיר האבן אלע געהערט, אנכי השם אלוקיך. איז במילא ווערט די שאלה, מען קען דאך נעמען אליין א שולחן ערוך, אריינקוקן אינעווייניג ווי אזוי מען דארף זיך אויפפירן, און דאס קען מען טון אן דעם וואס מיר דארפן אנקומען אז מען דארף באקומען א השפעה פון א צדיק, פון א רבי. יעדער איינער קען דאך אליין וויסן ווי אזוי צו זיך פירן. מיר זעען דאך אז אין דרכי החסידות וואס דער הייליגער בעל שם טוב האט איינגעפירט, אז דאס איז לדורות, אז ס'דארף זיין דער ענין פון מסירה און נתינה, איבערגעגעבנקייט און התקשרות צו א נשיא, צו א צדיק. וואס אסאך מאל פרעגט מען זיך די שאלה, פארוואס טאקע? פארוואס קען איך נישט זיין א גוטער איד, און א פיינער איד, און א ערליכער איד, און א ירא שמים'דיגער איד, און א תורה ומצוות איד, און קוקן אליין אין שולחן ערוך, וויסן אליין וואס מ'דארף טון? זעען מיר אבער אין די סדרות וואס מען לערנט אין אט א די לעצטע וואכן, פרשה נאך פרשה, אז די תורה באווייזט אונז עד וויפיל ס'איז נוגע דער ענין ההתקשרות צו משה רבינו. וואס סיי אין פרשת בהעלותך, סיי אין שלח, סיי אין קורח, סיי אין חוקת, אין די אלע פרשות וואס מען האט געלערנט און מען לערנט אין די וואכן, זעען מיר אט א דעם ענין ווי די תורה דערציילט אונז כמה סיפורים וואס האבן פאסירט אין דור המדבר, מיט דעם ערשטן נשיא, דעם ערשטן רבי, וואס איז געווען יעמאלט משה רבינו, אז בשעת ביי אידן האט געפעלט אט די מסירה און נתינה, די התקשרות, די איבערגעגעבנקייט צו משה רבינו, איז פון דעם ארויסגעקומען דברים בלתי רצויים, סיי אין די מעשה פון די מתאוננים אין פרשת בהעלותך, סיי אין די מעשה פון די מרגלים אין פרשת שלח, סיי אין דעם סיפור פון קורח, אין פרשת קרח, און סיי אין פרשת חוקת בשעת אידן האבן גערעדט במשה, דעם לשון הרע וואס מען האט גערעדט דעמאלט במשה רבינו וואס האט געברענגט צו די נחשים השרפים מיט דעם גאנצן סיפור פון הסלע וכו' ווי די תורה דערציילט אין פרשת חוקת. וואס דער צד השווה פון די אלע סיפורים באווייזט אונז עד וויפיל ס'איז נוגע די התקשרות צו משה רבינו, ווארום מ'רעדט דאך אין יענעם דור, דאס איז דאך געווען א דור דעה, דאס איז געווען א דור וואס זיי האבן אלע געשטאנען צוזאמען מיט משה רבינו ביים הר סיני, זיי האבן אלע באקומען די תורה, זיי האבן געזען די ניסים ונפלאות פון יציאת מצרים, קריעת ים סוף, מלחמת עמלק, וכו' וכו', און זיי האבן געזען קלאר ווי משה רבינו שטייט אויפן הר סיני, בהר סיני, דער אייבישטער גיבט אים די תורה, זיי האבן אלץ געזען בעיני בשר, און פון דעסוועגן בשעת ביי זיי האט געפעלט אט אט דעם ביטול, אט אט דער נקודה פון מסירה און נתינה צו משה רבינו, זענען זיי אנגעקומען צו די נידעריגסטע מדריגות. און יעדער סיפור כמובן ברענגט ארויס נאך א נקודה און נאך א פרט אין דעם חיסרון וואס מען קען צוקומען אין עבודת השם בשעת ס'פעלט אט אט דער איבערגעגעבנקייט און דער התקשרות צו משה רבינו. וועל איך זיך אפשטעלן אויף א נקודה. ס'איז דא כמה וכמה עניינים וואס מ'קען רעדן אין די פרשיות, אבער איך וועל זיך אפשטעלן על כל פנים אויף א נקודה אחת, וואס דאס איז וואס מיר וואס מ'קען זען במוחש און בגלוי, וואס די תורה דערציילט אונז אין דעם עניין ווי אזוי ס'איז נוגע די התקשרות צו משה רבינו בנוגע צו דעם עניין המעשה, ווי עס קומט אראפ אין ענינים פון מעשה בפועל כפשוטו ממש. און איך וועל אנהייבן פריערט מיט א סיפור און שפעטער וועט מען אריבער גיין זען ווי אזוי די זאכן שטייען אין די פרשיות השבוע און ווי אזוי אט אט די זאכן קען מען פון דעם נעמען הוראות וואס איז נוגע לפועל אין עבודת השם בחיי היום יום. די מעשה בין איך אליין געווען א חלק פון אט אט די מעשה, דער סיפור דאס איז א סיפור וואס איך בין געווען דארטן בשעת מעשה. און דאס איז געווען אין די יאר תשי נ א, וואס דעמאלט אין די יאר תשנ א האב איך זוכה געווען צו זיין אויף שליחות אלס א בחור, דער סדר פלעגט זיין, דער סדר, אז דער רבי פלעגט שיקן תלמידים אין אויף שליחות, אויף די ישיבות, דאס הייסט אז בשעת א בחור האט געענדיגט נאך די עטליכע יארן וואס מ'האט געענדיגט די ישיבה, ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, איז נאכדעם פלעגט זיין א סדר, און דער סדר נאך עד היום הזה, אז מ'פארט אויף שליחות אין ישיבות אין אנדערע מדינות, אויף צו מחזק זיין לימוד התורה, מחזק זיין תלמידים אין ישיבות וואס געפינען זיך אין ערי השדה, אין ווייטערדיקע לענדער און מדינות. און איינער פון די ערטער וואס דאס איז געווען פון די ערשטע ערטער וואס דער רבי פלעגט שיקן שלוחים דארטן, וואס דאס איז געווען אין מעלבארן אוסטראליע, האב איך זוכה געווען זיין פון די קבוצה שלוחים וואס זענען ארויסגעפארן תש נ אויף שליחות, און מיר זענען געווען דארטן פאר צוויי יאר, אין די יאר תשנ א, מיר האבן געזעצן אין ישיבה דארטן האט מען געדארפט לערנען, אלס א ישיבה בחור און טאן, אויכעט מקרב זיין קינדער, יוגנט, בחורים פון די פון די שטאט, לערנען מיט זיי תורה, און זיי מחזק זיין אין אידישקייט וכו'. ס'איז געווען אין חודש מנחם אב תשנ א, איז אינמיטן טאג איז אריינגעקומען א יונגער בחור, וואס האט אויסגעקוקט אז ער איז געווען געקומען פון א משפחה וואס זענען נישט געווען שומרי תורה ומצוות, ער איז געווען אזוי מיט לאנגע האר, און אינגאנצן אזוי פארלוירן אריינגעקומען אין זאל אין ישיבה, און ער מ'איז זיך צוגעגאנגען צו אים ווער ער איז, האט ער געזאגט אז ער איז א איד, זיין נאמען איז משה, און ער קומט פון א אידישע משפחה אבער ער ווייסט גארנישט וועגן אידישקייט. ווי איז ער אנגעקומען אין ישיבה ווייס געדענק איך נישט איצטער די פרטים אבער אזוי איז געווען אז ער איז אריינגעקומען אין ישיבה און האט געוואלט אנהייבן וויסן וואס איז דאס וועגן אידישקייט כמובן מ'האט אים געלייגט תפילין און מ'האט זיך געזעצט לערנען מיט אים. דער בחור איז געבליבן א טאג, צוויי טעג, עטליכע טעג אין ישיבה. און מ'האט מ'האט זיך אפגעגעבן מיט אים, אויף לערנען מיט אים תורה, און ס'איז ביי אים גלייך אנגעצונדן געווארן א מוראדיגע פלאקער, ס'איז ביי אים גלייך אנגעצונדן א פייער אין די נשמה. דער בחור האט גענומען לערנען מיט א צמאון, ער האט געוואלט וויסן יעדע זאך, ער האט געוואלט וויסן ווי אזוי מ'דארף מקיים זיין תורה ומצוות, ס'איז ביי אים געווארן א מוראדיגע צמאון אין עניינים פון אידישקייט און פון תורה ומצוות. און ער האט עד כדי כך אז ער האט מחליט געווען אז ער בלייבט דא נאך עטליכע טעג און אזוי איז געבליבן געגאנגען טאג נאך טאג. בימים ההם, תשנ"א, פלעגט דאך זיין אז מען פלעגט זוכה זיין צו הערן פון רעבן שיחות במשך די וואך, מזמן לזמן פלעגט זיין אז מען פלעגט זוכה זיין קענען הערן פון רעבן שיחות, דער רבי פלעגט רעדן יענעם, דאס איז געווען י"ג מנחם אב, דער סדר איז געווען אז דער רבי האט גערעדט א שיחה, א וואכעדיגע שיחה, פלעגט זיין א הוק-אפ ווי מען רופט עס אן, אויפן טעלעפאן פלעגט מען קענען הערן די שיחה בשעת מעשה ווען דער רבי האט עס געזאגט, און טאקע אוסטראליע דאס איז ארום דרייצן שעה שפעטער. אין די שעות פון לגבי'ן טאג לגבי ארצות הברית לגבי אמעריקע, פלעגט אויסקומען אז די רבי האט גערעדט א שיחה אין אוונט, איז ביי אונז איז דאס געווען אויף מארגן אויפן קומענדיגן טאג אינדערפרי, דאס איז געווען י"ג מנחם אב, יענעם י"ג מנחם אב זענען די קינדער צוריק געקומען א קבוצה פון איינע פון די קעמפס וואס זענען צוריק געקומען פון די קעמפס פון. פון די ערי השדה וואס זענען געווען אין ניו יארק, זענען אריין געקומען צום רעבין צו מתפלל זיין מנחה ווייזט אויס, נאך דעם נאך דעם נאך דעם קעמפ, זיך זיך צו צו זיך טרעפן מיטן רעבין, דאס איז געווען א סדר וואס מ'פלעגט מאכן אז נאכן קעמפ, די קעמפס זענען געווען ארום און ארום, פלעגן צוריק קומען די באסעס אין קראון הייטס, און דארטן פלעגט מען זוכה זיין דאווענען מיטן רעבין א תפילה, מזמן לזמן פלעגט אויכעט זיין אז דער רבי פלעגט רעדן צו די קינדער. יענעם טאג איז אזוי געווען טאקע אז מען האט געדאווענט מנחה צוזאמען מיטן רעבן, און נאך מנחה איז געווען א כינוס צבאות השם מען פלעגט עס רופן אז דער רבי האט גערעדט צו די קינדער, געזאגט די צוועלף פסוקים און מאמרי חזל וואס דער רבי האט האט אויסגעלערנט אז מען זאל לערנען בעל פה מיט קינדער, און שפעטער האט דער רבי גערעדט עטליכע שיחות צו די קינדער. און מיר האבן געזעצט געווען אין די ישיבה געהערט די אלע שיחות, און ס'איז געווען א בחור וואס זיין תפקיד איז געווען צו מתרגם זיין, אויסטייטשן, די שיחות אויף אויף ענגליש פאר די בחורים וואס פארשטייען נישט אידיש, דער רבי האט גערעדט אויף אידיש, איז בשעת מעשה, בשעת דער רבי האט גערעדט פלעגט מען איבערטייטשן, בשעת דער רבי האט גערעדט צו קינדער פלעגט העכט זיין א ממונה איז פון רבי יעקב יהודה העכט, יעמאלט איז שוין געווען דער זון זיינער, ער איז שוין נפטר געווארן מיט א יאר פריערט איז דאס געווען זיין זון וואס ער האט גע'חזר'ט דעם די שיחות נאכדעם וואס דער רבי האט גערעדט צו די קינדער פלעגט ער עס איבער'חזר'ן אין ענגליש פאר אט אט די קינדער וואס פארשטייען נישט אבער חוץ פון דעם צווישן די בחורים פלעגט מען חזר'ן די שיחה. יענעם טאג יענעם י"ג מנחם אב איז געווען דער כינוס פאר די קינדער האט דער רבי גערעדט כמה שיחות, צווישן איינע פון די שיחות האט דער רבי גערעדט א הוראה נפלאה פון די פרשה וואס מען ליינט אין יענע וואך. מען האט געליינט פרשת ואתחנן, און דער שיעור חומש פון יענעם טאג איז געווען דער שיעור פון עשרת הדיברות. אין פרשת ואתחנן חזר'ט זיך דאך איבער דער סיפור פון עשרת הדיברות. האט מען געליינט עשרת הדיברות, און דער רבי האט גערעדט א שיחה וועגן דעם. דער רבי האט ארום גערעדט צו קינדער, און ווען דער רבי פלעגט רעדן צו קינדער איז די שיחה געווען מיט א התלבשות, אנגעטון און אויסגעטייטשט אין פשוטע ווערטער. איז איינע פון די נקודות וואס דער רבי האט דעמאלט גערעדט א הוראה וואס מען לערנט פון די עשרת הדברות. אז די עשרת הדברות הייבן זיך אן פון די ווערטער אנכי השם אלוקיך. און זיי ענדיגן זיך מיט די ווערטער וכל אשר לרעיך. דאס הייסט אז די ערשטע ווערטער וואס דער אייבישטער האט גערעדט אין עשרת הדיברות, דאס איז די דאס איז די דאס איז די יסודות'דיגע יסודות האמונה, דער יסוד פון גאנצן מציאות פון א אידן א מענטשן אויף דער וועלט, אנכי ה' אלוקיך, דער אייבישטער אליין, איך בין גאט דיין גאט. די לעצטע ווערטער פון עשרת הדיברות וואס רעדט זיך וועגן דעם וכל אשר לרעיך, וואס תורה זאגט אז בשעת ס'רעדט זיך זאכן וואס באלאנגען צו רעיך, צו דיין פריינד, וואס דאס קען זיין פשוט'ע זאכן, ווי די תורה זאגט, ס'קען זיין זיין שטוב, ושורו, חמורו, דברים פשוטים, דאס איז נכסים וואס באלאנגען צו דיין חבר. זאגט די תורה אז בשעת ס'רעדט זיך וועגן רעיך איז כל אשר לרעיך איז לא תחמוד, לא תתאוה, א מענטש דארף זיך נישט טשעפען און נישט וועלן, נישט האבן קיין שום תשוקה און רצון צו וועלן נעמען א זאך וואס באלאנגט לרעיך צו באלאנגט צו א צווייטן אידן. וואס די צוויי קצוות האט דער רבי געזאגט, פון די ערשטע דיברה ביז די לעצטע, דאס איז מן הקצה אל הקצה. די ערשטע רעדט וועגן אמונה, וואס דאס איז די יסוד פונעם לעבן פון א אידן. די צווייטע רעדט וועגן זאכן וואס דאס איז כל אשר לרעיך, וואס דאס קען זיין א זאך וואס באלאנגט צו א צווייטן, וואס קען זיין ממש א שווה פרוטה, נישט מער ווי א שווה פרוטה, און פון דעסטוועגן דאס כל אשר לרעיך, זאגט תורה, לא תחמוד, לא תתאוה, אז מען דארף נישט אפילו וועלן א זאך, א קלענסטע זאך וואס באלאנגט צו א חבר. וואס דאס האט דער רבי געטייטשט לערנט אונז תורה וויל אונז זאגן אז ביי א אידן דארף זיין טייער דעם כל אשר לרעיך, אט פונקט אזוי ווי דעם אנכי השם אלוקיך, מיטן זעלבן תנועה, מיטן זעלבן אופן ווי אזוי א איד דארף זיך אפהיטן אין דעם אנכי ה' אלוקיך, יעדער קינד פארשטייט דאך אז אנכי ה' אלוקיך דאס איז דאך די יסוד פון א אידן, ווייסט ער אז דאס איז די חשוב'סטע זאך אין לעבן, אנכי ה' אלוקיך, זיך פארבינדן מיטן אייבערשטן, מיטן זעלבן טייערקייט, מיט די זעלבע געשמאק, מיטן זעלבע צוגעבונדענקייט, דארף זיין אויכעט דער כל אשר לרעיך, אז בשעת ס'רעדט זיך וועגן א זאך וואס באלאנגט נישט צו מיר, באלאנגט צו א צווייטן, קען זיין אז די זאך אליין, איך טראכט זיך צו מיר, האט נישט קיין חשיבות, אפילו ביי רעיך, ער דארף עס נישט, ס'איז א קלייניגקייט, ס'איז א ניאנס, ס'איז ממש א שווה פרוטה, ס'האט נישט קיין ערך, שוין קיין חשיבות ביי רעיך. וואס וועט זיין אז איך וועל זיך עס אויכעט נעמען צו זיך? ס'איז ס'איז גארנישט מיט נישט א קלייניגקייט וועל איך עס נעמען צו זיך איך וועל הנאה האבן פון דעם אן רשות זאגט תורה ניין וכל אשר לרעיך און דער זעלבער אנכי השם אלוקיך מיט די זעלבע טייערקייט און די זעלבע ערנסטקייט וואס ס'דארף זיין דער אנכי השם אלוקיך מיט די זעלבע ערנסטקייט דארף זיין אויכעט דער ענין פון וכל אשר לרעיך נישט צו נעמען א זאך ביי א צווייטן אפילו אז דאס איז א קליין זאך. און אט אט דער ענין האט דער רבי אויסגעפירט די הנהגה אין דעם אופן אז מען נעמט אן א מעשה קטן, איין קלייניגקייט פון א מעשה, מחשבה דיבור ומעשה, א בפועל ממש'דיגע קליינע זאך, אויף זיין אפגעהיטן אין די קלענסטע זאך ווי אין די טייערסטע זאך, אט דאס איז וואס די סדרה עשרת הדיברות לערנט אונז, און דאס איז ווי אזוי א איד דארף זיך אויפפירן, און מיט דעם גרייט מען זיך צו צו די גאולה שלימה, ווארום פרשת ואתחנן רעדט דאך וועגן משה רבינו וועל אריינגיין אין ארץ ישראל, אז צו קענען אריינגיין אין ארץ ישראל און באקומען די גאולה שלימה במהרה בימינו אמן, איז דאס דורך די הנהגה אין אט דעם אופן, אויף מייקר זיין יעדע מעשה קטן ביסוד. דאס איז געווען דער תוכן פון די שיחה. דער רבי האט געענדיגט רעדן דעם פארברענגען די שיחה, איז דער דער בחור וואס מיר האבן גערעדט וועגן פריער, איז צוגעקומען צו מיר, ער האט געהערט, אויסגעטייטשט אויף ענגליש האט ער געהערט די חזרה פון דעם שיחה, קומט ער צו צו מיר, און ער זאגט אז ער ער וויל מיר דערציילן עפעס, און ער דערציילט מיר אז ער האט געפונען א מטבע, אדער צוויי מטבעות, און ער האט עס ביי זיך, און איצטער אז ער האט געהערט וואס דער רבי האט גערעדט ווי אזוי ס'דארף זיין די הנהגה מיט א פרוטה, אז מ'דארף זיין אפגעהיטן כל אשר לרעיך און האט פארשטאנען די ווערטער וואס דער רבי האט געזאגט, איז במילא וויל ער צוריק געבן אט אט די מטבע צו וועמען דאס איז שייך. וואס דארף ער טון? ווי איז די הלכה? דאס איז געווען ממש קליין געלט, ס'איז געווען צוויי קליינע מטבעות וואס איז אפשר אפילו נישט געווען ווערד א דאלער, א אויסטראלישער דאלער, עפעס געווען ארום דארטן אפילו ווייניגער קליינע מטבעות נישט געווען קיין ערך זאג איך אים ווי אזוי שטייט די הלכה אז א מענטש טרעפט א מטבע עס האט נישט קיין סימן און ער האט און איז איז דארף מען זאל ער איז ער קען עס נעמען פאר זיך על פי דין אבער אויב ער וויל גאר שטארק זאל ער עס לייגן אין צדקה און אזוי פירט מען זיך לייגן אין צדקה נו. דער בחור האט גענומען די מטבעות און געלייגט אין צדקה. נאכדעם זאגט ער אז ער וויל שרייבן צום רעבן וועגן דעם וואס ער האט געטון איצטער. נו, האבן מיר אים געפרובט צו פארשטיין, די שלוחים האבן אים געגעבן צו פארשטיין און מסביר געווען אז אז דער רבי איז זייער פארנומען רעדט זיך אין די יארן טראכט זיך אריין תנש"א יע איז געווען יעדע טאג דער רבי וואלט באקומען הונדערטער בריוון פון כל קצוי תבל אויף ענינים עומדים ברומו של עולם זאכן וואס איז נוגע אין חיי אדם זאכן וואס איז נוגע וויכטיגע זאכן איז אז מען דארף שרייבן צום רבי'ן דארף מען טראכטן צו ס'איז נוגע צו שרייבן צו ס'איז אזוי וויכטיג צו אזוי טייער מיר האבן צווישן אונז די שלוחים האבן מיר געטראכט אז דאס איז א קלייניגקייט, געטראפן א מטבע, האט אריינגעלייגט אין צדקה, ס'איז נישט עפעס די גרעסטע זאך, ס'איז דא חשוב'ערע זאכן צו שרייבן צום רבי'ן. און מיר האבן געפרובט זאגן אז לכאורה איז דאס נישט אזוי וויכטיג וואס האט פאסירט אז מען דארף עס שרייבן צום רבי'ן, אבער ער, דער בחור, האט זיך משום מה גע'עקשנ'ט, און ער האט געזאגט ניין, אז ער פילט אז ער וויל דערציילן דעם רבי'ן אז ער האט מקיים געווען וואס דער רבי האט גערעדט אין דעם פארברענגען. נו, ער האט זיך אזוי גע'עקשנ'ט האט מען געזאגט בסדר, האט מען זיך אוועק געזעצט און אויסגעלערנט ווי אזוי מ'שרייבט צום רעבן. בימים ההם דער סדר איז געווען אז מ'שרייבט א בריוו, עס פלעגט זיין א פאקס, נאך נישט געווען קיין אנדערע אופנים, דאס איז יעמאלט געווען דער אופן ווי אזוי מ'פלעגט שיקן דעם רעבן בריוו פלעגט זיין דער פאקס, מ'שיקט א פאקס צו די מזכירות דעם בריוו וואס דער בחור האט געשיקט, ס'איז אריבערגעגאנגען עטליכע שעות, קומט אן א ענטפער וואס ווער ס'געדענקט ווער ס'ווייסט בימים ההם איז באקומען א ענטפער פון רבין איז געווען א יקר המציאות כמעט ס'געווען אזויפיל זאכן יחידים האבן זוכה געווען און דא פלוצלינג קומט אן א ענטפער פון רבין דער ענטפער איז געווען אפילו עטליכע שורות וואס דער תוכן פון דעם ענטפער, איך זאג נישט דעם לשון מילה במילה, אבער דער תוכן פון דעם ענטפער איז געווען צוטיילט אויף צוויי חלקים, די ערשטע שורה האט דער רבי געשריבן די ווערטער ואשריו שהחזיר כל הנל. דאס איז געווען די ערשטע ווערטער. ואשריו. צופרידן, לשון אשרי. וואס ער האט צוריק געגעבן, אט די מטבעות וואס ער האט צוריק געגעבן. און דערנאך איז געווען נאך א שטיקל, וואס דער רבי שרייבט אים, אז ער דארף זען זיין אפגעהיטן, אין זיין הנהגה, און ער זאל אנהייבן זיך אויפפירן אין חיי היום יום על פי הלכה, על פי תורה ומצוות, יא ווי עס דארף צו זיין אין שולחן ערוך, לפי די הוראות פון די אתרא רב הרב מורה הוראה, איך געדענק נישט די לשונות, אבער דאס איז געווען דער תוכן פון דעם בריוו, און אויסגעפירט די אזכיר על הציון, דאס איז געווען דער נוסח. ס'איז געווען ביי אונז א התפעלות גדולה ביותר יא זען אט דער ענין. אז דער רבי וואס ער איז פארנומען פירן די גאנצע וועלט, פארנומען אין עניינים העומדים ברומו של עולם, פארנומען מיט עניינים וואס יעדע רגע יעדע סעקונדע איז ביי אים אזוי טייער, און דא גיט ער זיך אפ צו אט דעם בחור'ל, און נישט נאר ער גיט זיך אפ צו אים, א ענין וואס דאס איז לכאורה אין אונזערע אויגן א ענין פעוט ביותר, א זאך וואס האט נישט אין זיך קיין שום ערך, מיר האבן נישט געזען אין דעם קיין חשיבות, און ביים רעבן איז דאס געווען אזא טייערע זאך, וואס אשריו שהחזיר כל הנל, וואס דער בחור האט צוריק געגעבן, אט די מטבע און אוועק געגעבן. דאס איז געווען ביי אונז א ענין נפלא ביותר. וואס איז אט דא די נקודה, מען טראכט זיך אריין אין דעם, יא אט דער זאך וואס ביי מענטשן בעיני בשר אסאך מאל בשעת ס'קומט צו אזעלכע זאכן קען מען אמאל פארלירן דעם ערך און חשיבות בשעת מ'גייט על פי שכל, איז דעמאלט אסאך מאל א מענטש מאכט חשבונות, דאס איז נישט אזוי וויכטיג, דאס איז יא וויכטיג, קלייניגקייט, וואס גיבסטע צו דעם אזא חשיבות, ס'איז דא חשוב'ערע זאכן. דער ענין אז א זאך וואס תורה זאגט, ס'קען זיין א דין פרוטה, א דבר פעוט ביותר. קלענסטע זאך, און דו זאלסט זיין צו דעם מיט די זעלבע ערנסטקייט, מיט די זעלבע איבערגעגעבנקייט, מיט דעם יעדעם אשרף פון זיין אפגעהיטן אין א דין פרוטה, דאס איז א ענין נפלא ביותר, וואס אסאך מאל אליין, אז מען פעלט ביי אונז די התקשרות צו דעם צדיק, איז קען מען אין דעם אמאל פארלירן דעם חשבון. און דאס איז איינע פון די נקודות וואס מען זעט דאס, אז מען גיבט א קוק אריין אין היינטיגע פרשה, אננעמענדיג פון פרשת קרח, וואס דארטן געפינט מען אט דעם סיפור וואס איז געווען מיט קרח און וואס איז געווען דער טעות פון קרח. ס'איז דאך ידוע אז קרח איז געווען כמה זאכן. וואס איז געווען די מחלוקת פון קרח? אין תורה אליין געפינט מען כמה עניינים, סיי אין חומש פשוטו של מקרא, און סיי אין רשי וואס ער טייטשט פשוטו של מקרא, געפינט מען כמה עניינים אין מחלוקת קרח. ס'איז דא ריבוי מדרשים מיט ריבוי אופנים, אבער די עניינים העיקריים, איז דאך ידוע אז די מחלוקת פון קרח איז געווען אויף דריי עניינים, וואס דאס איז די ראשי תיבות אמת, די גמרא זאגט דאך אז בשעת ס'האט זיך געעפנט די ערד און זענען אריינגעפאלן אין דער ערד די בני קרח, איז ווי די גמרא זאגט דערציילט אין בבא בתרא אז מ'הערט ווי זיי שרייען משה אמת תורתו אמת ואנחנו בדאים, דער אמת, וואס אמת איז ראשי תיבות, דער א' איז דער ענין פון אהרן, די מחלוקה אויף כהונת אהרן, דער מ' איז דער ענין פון מזוזה, אז בית מלא ספרים דארף זיין פטור פון מזוזה, אז ס'איז דא מלא ספרים וואס דארף מען א מזוזה, און די דריטע טענה איז דער ענין פון תכלת, טלית שכולה תכלת ווי רשי ברענגט, וואס דארף עס האבן ציצית. חייבת בציצית, וואס זאל זיין פארוואס זאל זיין חייב בציצית, דאס איז געווען דריי טענות וואס קרח האט געהאט, וואס איז דער ענין פון אטא די דריי טענות, ווי דער רבי האט אמאל גערעדט באריכות אין א פארברענגען, גאר א געשמאקע רייכע הסברה, וואס פונקט אטא די דריי טענות, וואס דאס איז דער א' און דער מ' און דער ת', די דריי טענות פון קרח זענען מרומז אין דעם נאמען פון קרח, דער ק', דער ר' און דער ח'. אז בשעת מען קוקט זיך צו צו די דריי אותיות, ק' ר' ח', דאס איז דריי אותיות וואס האבן צווישן זיך א דמיון. זיי האבן א דמיון, ס'איז דריי אותיות וואס זענען בדומה זה לזה. אלע דריי זענען דומה צו דעם אות ה'. וואס דער אות ה' האט אין זיך דריי קווים, ס'איז דא צוויי קווים, וואס דאס איז דער קו למעלה און דער קו מצד ימין, וואס דאס זענען צוגעבונדן, און ס'איז דא דער דריטער קו, וואס אין דעם אות ה' איז דער דריטער קו איז אפגעטיילט, ער איז נישט צוגעבונדן צו דעם העכערן קו, ער איז אפגעטיילט אין א קו בפני עצמו. דער ק'. איז דומה צו דעם אות ה' אין די צוויי קווים, דער ר' אויכעט און דער ח' אויכעט, דאס הייסט די אלע דריי האבן אין זיך די צוויי קווים, ביים דאך און אויפן צד ימין האבן זיי אלע דריי, דער חילוק איז אבער אין דעם קו השלישי, דעם דריטן קו. די ק' איז דער דריטער קו גייט למטה מן השורה.

און איינע פון די די תוכן שבזה איז, ווי ס'איז ידוע אז דער אות ה' איז פארבונדן מיט בריאת עולם, בה' נברא העולם הזה ווי די גמרא זאגט, דער אות ה' איז דער ה' וואס איז פארבונדן מיט די בריאה, די בריאה איז באשאפן געווארן פון דריי זאכן, וואס דאס איז די דריי עולמות, ווי ס'רופט זיך אן בראתיו יצרתיו עשיתיו, און אין עבודת האדם, אין עבודה פון א מענטשן, דאס איז די דריי קווים, די דריי לבושים וואס מיט דעם א מענטש פירט זיך אויף דער וועלט, דאס איז מחשבה, דיבור און מעשה, ווי דער אלטער רבי רעדט אין תניא באריכות. מחשבה, דיבור און מעשה, דאס איז די גאנצע לעבן פון א אידן דא בעולם. אין די דריי לבושים גופא איז המעשה הוא העיקר. אונזער וועלט איז עולם העשייה, עולם המעשה. לא המדרש עיקר אלא המעשה, אז מען דארף אראפברענגען די זאכן אין מעשה בפועל, וואס דאס איז דער ענין פון קיום המצוות במעשה. איז דער אופן ווי עס דארף זיין די הנהגה פון א אידן איז אות ה' בה' נברא העולם הזה. עס דארף זיין מחשבה, דאס איז די צד ימין. ס'דארף זיין דיבור, וואס א מענטש דארף זיך מתבונן זיין, זיך אריינטראכטן במחשבתו, פאר ער גייט טון א מצוה, מכוון זיין די כוונות און וויסן די זאכן וואס מ'דארף וויסן. דערנאך דארף זיין דער דיבור, וואס דאס איז דער צווייטער קו, יע, וואס דאס איז, מען דארף לערנען, און מען דארף רעדן, מתייעץ זיין טון די אלע זאכן אין מחשבה און אין דיבור, וואס אין יעדער מצוה איז דא די מחשבה, דאס איז די ידיעת הלכות, די דיבור, דאס איז קען זיין אמאל די ברכה וואס מען דארף זאגן, די דיבור דארף זיין די לערנען, ודברת בם, מחשבה ודיבור. דערנאך קומט צו גיין דער עיקר וואס דאס איז אז די זאכן דארף אראפגיין, יע, לא המדרש עיקר אלא המעשה, עס דארף אראפקומען אין מעשה בפועל. אבער דאס וואס אין דעם ה' איז דא א הפסק, איז דער טייטש איז אז פאר עס קומט צום פועל ממש, דארף זיך א מענטש אפשטעלן. ער טראכט, ער רעדט, ער רעדט זיך דורך, און דערנאך דארף קומען למעשה. אבער פאר די מעשה דארף מען זיך אפשטעלן, עס דארף זיין א הפסק. אט דער הפסק באמצע איז אז מען דארף נאכאמאל מכוון זיין צושטעלן אז די מעשה זאל זיין בדיוק על פי תורה. ווייל אסאך מאל אז מען לויפט מחשבה און דיבור גלייך מעשה, און מען לויפט צו די מעשה, אט דער לויפן קען מאכן אז זאל נישט טאן די מעשה ווי ס'איז מתאים על פי תורה, דארף זיך נאכאמאל אפשטעלן. נאך א נקודה איז דא אין דעם וואס איז דא א הפסק, איז ווייל די מעשה, דער הפסק באווייזט אז אז ס'איז דא עפעס העכער. ס'איז דא עפעס א אוויר, ס'איז דא א לופט אינדערמיטן, דאס הייסט אז די מעשה דארף האבן א הפסק צווישן די מעשה און דעם דיבור כדי עס זאל קענען זיין א צמאון, די מעשה זאל נישט זיין צו א מגושם'דיגע מעשה. דער הפסק דאס איז אז אז ער ווייסט אז מעשה איז א ירידה, וויבאלד אז עולם המעשה איז א עולם מגושם, עולם גשמי, עולם חומרי, איז אמאל אז מ'איז צופיל מגושם קען מען פארגרעבן זיך נאך מער א מענטש דארף האבן א הפסק כדי ער זאל האבן א צמאון, ער זאל וועלן זיין עכט באופן רוחני, אז די מעשה זאל זיין זאל זיין מיט א תנועה פון העכערקייט, אז די מעשה וואס ער טוט זאל האבן אין זיך עכט א כוונה רוחנית, אז ער זאל וועלן ווערן העכער נתעלה ווערן, נישט אז די מעשה זאל אים אראפטראגן אין וועלט, אמאל קען זיין א מענטש טוט א מצוה, ס'דא מצוות וואס דער גוף נהנה בהם, מצוות גשמיים, מצוות חומריים, ס'איז מצוות, אבער די מצוה וויבאלד ס'האט צו טון מיט א מציאות גשמית, איז אסאך מאל בשעת ס'נישט קיין באופן המתאים מיט די ריכטיגע כוונה, איז דער גשמיות קען אראפטראגן דעם מענטשן למטה מן השורה. דארף זיין דארט אט די הנהגה אויף דעם הפסק פון דעם ה' וואס דאס באווייזט אז ער האט א צמאון צו רוחניות. איז וואס איז דער ענין בנוגע קרח, די ק מיטן ר' מיטן ח, דאס באווייזט אז די מעשה איז נישט כדבעי. אין דעם ק, אט דאס וואס דער קו השלישי מעשה גייט אראפ למטה מן השורה, איז דאס באווייזט אז דער מענטש איז, זיין מעשה איז נישט מתאים מיט די מחשבה. ס'איז נישט אויפן זעלבן קו, ס'איז למטה מן השורה, דאס הייסט אז ער טראגט זיך אראפ אין ענינים פון מעשה, נישט ווי ס'מתאים על פי שולחן ערוך, ער גייט נידעריגער, ער גייט ער ווערט מתגשם, סיי אין תאוות היתר, תאוות איסור, ער איז זיך מתגשם אין ענינים פון מעשה, אין שאול תחתית, וואס דאס איז דער קוף למטה מן השורה. דער ריש איז דער אנדער קצה, איז אינגאנצן נישטא קיין מעשה. אמאל קען זיין א מענטש אין אזא מין אופן אז וואס ער לערנט און ער דאווענט עס איז אלס עניינים פון מחשבה איז ער גוט עניינים פון דיבור אבער ס'בלייבט אין מחשבה ודיבור ער טראגט עס בכלל נישט אראפ אין מעשה ס'פעלט אים די גאנצע קו השלישי איז פעלט אים דער עיקר און אמאל קען זיין די דריטער אופן אז ס'נישטא קיין הפסק אדער ווייל ער שפרינגט גלייך צו די מעשה. ער שטעלט זיך נישט אפ איבערטראכטן פארדעם צו עס טון צו כדבעי למהוי, אדער ווי מען גערעדט דעם נקודה, ס'פעלט ביי אים דער צמאון אז וועלן ווערן העכער איז אויכעט נישט כדבעי למהוי. און דאס איז געווען די דריי עניינים אין דעם סיפור פון קורח. אין דעם עניין פון דעם קוף למטה מן השורה, אט דאס איז געווען זיין טענה וואס ער האט געזאגט אז בית מלא זוזה, בית מלא ספרים, איז זאל זיין פטור פון פון מזוזה, דאס איז די איין ענין, וואס דארף מען א מזוזה, ס'איז בית מלא ספרים, עס איז פול מיט תורה, דארף נישט קיין מזוזה, דאס הייסט ס'איז א חיסרון אין דעם ענין המעשה, און על דרך זה דער ענין פון טלית שכולה תכלת, פטור פון ציצית, טלית שכולו תכלת, איז אין דעם ענין פון בית מלא ספרים, איז פטור פון מזוזה, איז דער טייטש איז אז ווייל פעלט ביי אים א מזוזה דאס מאכט אז עס פעלט ביי אים יראת שמים, איז דעמאלט קען ער קריכן למטה מן השורה, על דרך ווי דער ק' וואס ער גייט למטה מן השורה, ער האט טאקע תורה אבער עס איז נישטא קיין יראת שמים, נישטא קיין מזוזה, איז דעמאלט אין זיין מעשה קען ער אראפקריכן למטה מן השורה, דאס איז דער ק'. אין דעם ענין פון טלית שכולו תכלת פטור מציצית, איז דער טלית שכולו תכלת, תכלת באווייזט אז ביי אים איז דא גאר א גרויסע יראת שמים, תכלת, תכלת דומה לרקיע, אלע עניינים ער איז שטייט מיט א מורא'דיגע ביטול, אבער ס'פעלט ביי אים די ציצית, דער קו, דער אראפטראגן די ציצית, דער פרט, אז זאל אראפקומען אין א פרט. און אין דעם ענין פון כהונת אהרן איז דאס איז דער ענין פון דעם ח', ווארום דער ענין פון כהונת אהרן איז אז אז ס'דארף זיין וואס אהרן'ס בהעלותך את הנרות, דער בהעלותך את הנרות, אז הגם מען געפינט זיך דא למטה אין מעשה דארף אבער זיין די צמאון די תשוקה אויף וועלן וועלן העכער, און בשעת ס'איז נישטא דער בהעלותך דער צמאון אויף העכער איז דאס דער ווי דער אות ח' וואס די מעשה קומט מיט מחשבה און דיבור אן דעם צמאון און תשוקה אויף וועלן ארויסגיין און ווערן העכער אריינברענגען רוחניות און איידלקייט אין אט די מעשה. איז אט דאס איז דער סיפור וואס מען געפינט אין היינטיגע סדרה אין דעם גאנצע סיפור פון קורח, אז דאס איז אלץ קומט פון אט די זעלבע נקודה, בשעת ביי קורח איז געווען דער ענין, ער איז געווען א אדם גדול קורח, קורח שפיקח היה, און ס'שטייט אויף קרח'ן גרויסע עניינים אין ספרים. ער האט געוואלט ס'זאל שוין זיין די גילוי פון לעתיד לבוא, ער האט געוואלט צוקומען צו די העכסטע גילויים. אבער ס'האט ביי אים געפעלט אין דעם ביטול צו משה רבינו. און בשעת ס'פעלט אין די ביטול צו משה רבינו, קענסטו האבן דעם גרעסטן צמאון, דעם גרעסטן רצון, די גרעסטע העכסטע מחשבות און כוונות, אבער ווען ס'קומט אראפ אין מעשה, דעמאלט קען מען מאכן כל מיני טעותים, אין די אלע דריי אופנים פון די טעותים ווי האבן גערעדט אין דעם ק' אין דעם ר' אין דעם ח'. בשעת אבער ס'איז דא די מסירה און נתינה צו משה רבינו, דעמאלט קומט עס אראפ אין מעשה בפועל אין דעם אופן המתאים, ווי אזוי די כוונה עליונה ווי אזוי דער אייבישטער וויל פון משה רבינו. און דאס איז אויכעט דער המשך וואס פון קרח גייט מען אריבער צו חוקת, וואס דאס איז די חוקה חקקתי גזירה גזרתי, די ענין החוקת מלשון חקיקה, ווי ס'רעדט זיך ארום אין חסידות אז דער ענין פון חוקת איז דאס וואס א איד דארף וויסן זיין, אז כדי צו דינען דעם אייבערשטן מוז זיין דער ענין פון חוקה חקקתי, ס'דארף זיין דער ביטול, די מסירה און נתינה שלמעלה מטעם ודעת. בשעת ס'פעלט ביים מענטשן אט דעם חוקה, קען זיין אז ס'זאל ווערן ביי אים א הרהור, דער הרהור קען זיך אנפענגען אין א קליינינקייט, אין א נידעריגע זאך, אבער פון דעם קען מען צוקומען צו ווערן אינגאנצן אפגעריסן פון דעם מקור החיים, וואס דאס איז דער ענין פון פרה אדומה וואס קומט צו מטהר זיין פון טומאת מת. ווי אזוי איז מען מטהר פון טומאת מת? מיט איין און איינציגע טראפ וואסער, מיט איין און איינציגער אפר, יא וואס די תורה זאגט אז מ'דארף מישן די וואסער מיטן אפר מיט איין קלייניגקייט, און די עזה מ'טוט עס ווייל נישט דו פארשטייסט פארוואס, נישט דו פארשטייסט וואס דו האסט פון דעם, דו נעמסט איין טראפ וואסער מיט איין טראפ פון פון אש און דו ווארפסט דאס, דו מאכסט די הזאה, מיט דעם איז מען מטהר פון די גרעסטע טומאה פון טומאת מת, און דער ענין איז חוקה חוקה חקקתי גזירה גזרתי. און דאס איז פרת משה, ווי רש"י זאגט אז משה רבינו ער גיט די דוגמא און פון אים לערנט מען ווי אזוי ס'דארף זיין די עבודה פון חוקה חקקתי, די איבערגעגעבנקייט, די מסירה ונתינה צו אלוקות אין די גרעסטן אופן. און דורך דעם וואס מיר וועלן נעמען אויף זיך, יע, דארף זיין ביי יעדער איינער פון אונז, די החלטה אויף זיך מתקשר זיין, זיך איבערגעבן, צו משה רבינו אתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא, וואס דאס איז דער צדיק דער נשיא הדור וואס ער באווייזט אונז די וועג ווי אזוי מען דארף דינען דעם אייבערשטן אויפן ריכטיגן אופן, אז זאל זיין יעדער זאך אויפן ריכטיגן מצב אויפן ריכטיגן אופן, סיי דער רצוא, סיי דער שוב, די פייער מיט די וואסער וואס דאס איז די אש מיט די וואסער וואס מען לערנט ארויס פון פרשת חוקת, און די הנהגה אין מחשבה דיבור ומעשה ווי ס'איז אויסגעלערנט ווי די תורה לערנט אונז אויס, איז דורך דעם וועט מען זוכה זיין אז פון משה גואל ראשון וועט מען אנקומען נאכער צום גואל אחרון, צו די גאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקינו, אז מען זאל שוין זוכה זיין זען בקרוב בימינו אמן ווי אזוי ס'פירט זיך דורך טאקע בפועל ממש אז מען קומט אן צו די גאולה האמיתית והשלימה, וואס דעמאלט וועט מען זוכה זיין זען די כהנים בעבודתם, לוויים בדוכנם, ישראל במעמדם, אין די גאולה האמיתית והשלימה.